א גוטן ערב שבת, א גוטן ערב יום טוב, טייערע אידן, טייערע חברים, טייערע גוטע פריינט. געווען פריער ביי מיין חבר יוסף דוד, אים געפרעגט צו מיר האבן צייט צו מאכן היינט א שיעור, ס'זאל זיין פאר הושענא רבה פאר ערב יום טוב, ווען ס'זאל זיין. כ'האב אים געפרעגט וואס זאל זיין די שיעור וועגן. האט ער מיר געזאגט אז איך זאל פשוט גיין צו ווי איך האב געהאלטן די לעצטע צוויי וואכן, די לעצטע דריי וואכן, און ממשיך זיין פון דארט. אוודאי איז ער גערעכט, זה די די טעג פון ראש השנה ביז שמיני עצרת איז איין סדר, לשון פון די זוהר, סדירא דהני יומי, ס'דא א סוד פון די סדרי הימים. נישט סתם צוזאמגעקוועטשט ראש השנה יום כיפור הושענא רבה שמיני עצרת ביז אין איין חודש נישט געהאט וואס ווי עס צו לייגן ס'איז דא עפעס א מהלך וואס מען גייט אדורך סיי אין די הבנה דערפון אין די סדר אין די מושכל און סיי אין די איבערלעבעניש דערפון אין די עבודה וואס א מענטש גייט אדורך וואס ס'הייבט אן וויאזוי א מענטש און דאס איז משתנה באמת ס'טוישט זיך יעדע מענטש און יעדע יאר לויט וויאזוי מ'מאכט עס די יאר לויט וויאזוי מ'שטעלט זיך אוועק ראש השנה פון דעם ווערט געבוירן אדער פון דעם גייט מען ארויף צו יום הכיפורים און פון דעם קומט ארויס פון דעם גייט מען ארויף צו אדער ברענגט מען אראפ חג הסוכות און פון חג הסוכות ווערט געבוירן הושענא רבה און שמיני עצרת און שמחת תורה און די אלע געוואלדיגע זאכן און פון דעם ווערט געבוירן א נייע יאר דאס איז די בירט' פראסעס. פון די נייע יאר, בירט' פראסעס איז א לאנגע פראסעס, ס'איז דא תשעה ירחי לידה, און מען האלט שוין אפילו ביי די לידה, איז דא לעיבאר, קען זיין חבלי לידה, חלק פון די מדת הדין וואס אונז רעדן וועגן, חודש תשרי פון ראש השנה, וואס מען דארף א שופר, מען דארף זיך אן עצה געבן, אזוי ווי א חבלי לידה פון די נייע יאר, תחל שנה וברכותיה, דארף אדורך גיין די אלע שוועריקייטן, כל התחלות קשות, און פון דעם, פון דעם ווערט, פון דעם ווערט אלעס. איז עס לויט ווי אזוי אונז זענען מסביר לויט וויאזוי אונז זענען זיך אליינס מסביר לויט ווי אזוי אונז אונז לעבן אדורך די סדר ראש השנה עשרת ימי תשובה גייט עס כסדר ווייטער. כ'האב געוואלט אביסל באמת מדייק זיין וויפיל כדרכנו פראקטיש ווי אונז פארשטייען היינט וויאזוי מ'קען עס ארויסקלערן ארויסקלארן די די נקודה גופא. ס'איז באמת א שווערע נקודה. ס'דא ס'דא אין דעם עפעס א קושיא וואס מ'דארף ארויסקלארן. ווייל אסאך מאל באמת סאונד עס ממה נפשך, אדער ס'איז א שיינע דרוש, דו זאגסט, אסאך מאל הערט מען אזוי, איך גיי אסאך מאל אין בית מדרש, צו איך ליין אפילו א חסידיש ספר, צו א דרוש ספר, און דער ספר זאגט, קוק, נעכטן איז געווען פרשת שמות, און פרשת שמות איז געווען בחינת תשובה מיראה, היינט איז פרשת וארא, תשובה מאהבה, און איך קוק אויף אים, אקעי, זייער גוט, אויב וואלסטו געדארפט זאגן א פארקערטע דרוש, וואלסטו געקענט זאגן פארקערטע דרושים. און יעדע מאל איז היינט אנדערש פון נעכטן ווייל היינט איז עפעס א אנדערע בחינה, אויב ס'איז תשובה מיראה, תשובה מאהבה, איך ווייס, יראת הרוממות, יראת עליונה, אלע מיני חילוקים וואס איז דא אין אלע סארט דרושים און דרכי העבודה און אזוי ווייטער. און ס'זעט אביסל אויס, אז יא א דרוש קען מען מאכן וויאזוי מען וויל, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני וכו' וכדומה. און אפשר טאקע, אפשר טאקע זענען דא אזעלכע קאנעקשאנס, אפשר טאקע זענען דא אזעלכע סדרים, סדרי השתלשלות, סדרי היחוד, סדרי עבודה, אבער עס איז לאו דווקא קאנעקטעד מיט דעם, מיט דעם טאג וואס וואס איך בין שולדיג ווייל דו האסט א מהלך וואס זאגט, און אפילו דו, איך מיין די ארי הקדוש, די זוהר, דו האסט א מהלך וואס עס שטימט זיך זייער גוט אז ראש השנה זאל זיין יראה און סוכות מער אהבה, איך ווייס, שוין, איז, איז, ממילא, ממילא בין איך מחויב, וואס אויב איך וויל טון פארקערט, וואס אויב איך וויל. איך פיל מער פארקערט, וואס אויב איך פיל מער אהבה ראש השנה און יראה סוכות, איך ווייס וואס וואס וועט זיין דעמאלטס, האט זיך אבער געפרעגט וואס איז די הכרח אז איך זאל גיין דווקא מיט דיין דרוש, ס'איז דאך דא אזוי ווי די דרש און ס'איז דא די דרך די עבודה די עקספיריענס די זאך וואס א מענטש טוט, ניין די מצוות קען איך פארשטיין, ראש השנה עסט מען עפל מיט האניג און מען בלאזט שופר, יום כיפור פאסט מען און סוכות עסט מען איך ווייס וואס מ'עסט סוכות און מ'זיצט אין סוכה און מ'שאקלט לולב, דאס דאס איז די פראקטישע זאכן, דאס פארשטיי איך, אבער די כוונה פון דעם, כוונה איז דאך א דבר שבלב, כוונה איז דאך א דבר שבנשמה, מוכרח אז ווייל דיין פשט זאגט אז שופר איז מער מידת הדין און און זיצן און שאקלן לולב איז מער חסד און ממילא דארף איך פילן מער חסד דא, ס'איז דא עפעס א קוועטש דא וואס שטימט נישט אזוי גוט. און מצד שני, טאמער זאל מען טאקע מסביר זיין אז ס'איז דא א אמת'דיגע תהליך, דאס הייסט לאמיר רעדן מצד העבודה, ס'דא באמת א סדר, זאגן א מענטש קען נישט באמת למשל אנהייבן פון יראת הרוממות, ס'דא א סדר, קודם מ'גייט יראה תתאה, יראה עילאה, וכדומה, אדער מ'וויל זאגן טיפער, מ'דארף פארשטיין די זאכן טיפער, באמת אין אפילו א מער איידעלע וועג. יעדע יעדע מאל יעדע ס'איז דא און באמת ס'איז דא אין יעדע אין יעדע תפילה און יעדע מאל א מענטש זעצט זיך אוועק ער מאכט התבודדות יעדע מאל ער זעצט זיך לערנען ס'איז דא ס'איז דא א מהלך ס'איז דא א סדר און א מענטש יעדער איינער קען זיך אויספיגערן ביי זיך פונקטליך וויאזוי די סדר איז באופן כללי קען מען קען מען זעהן געוויסע כללים געוויסע פעטערנס וואס איז דא ביי אלע מענטשן איך ווייס ביי א נארמאלע מענטש אזוי ווי אונז די ערשטע זאך מ'וויל עפעס טוהן די ערשטע זאך דארף מען טוהן די עבודת ה קען עס רופן די תרומת הדשן וואס שטייט אנהייב סידור, מען דארף ארויס נעמען די שמוץ פון נעכטן, יא תרומת הדשן טייטש זיך אפילו עבודות פון נעכטן אבער כל שכן אז עס איז שמוץ פון נעכטן דארף עס קודם אויסקלינען, קודם דארף מען מאכן יפנה אזוי ווי די הלכה איז יפנה ויטול ידיו, קודם דארף מען זיך ארויס גיין דארף מאכן אשר יצר מען איז ער לעבט זיך צומישט, שוין ביז נאך איז די שלב שלב א', נאכדעם איז ער שוין רואיג, שוין אביסל מנוחה, שוין אביסל קלאר ישוב הדעת, הייבט אן צו טראכטן. דא איז שוין דא אלע מיני דרכים וואס מען קען גיין, געווענליך איז דא עפעס א געוויסע סדר, לאמיר זאגן א מענטש, יעדע איינער לפי לפי עניניו, אבער לאמיר זאגן א מענטש טראכט, קודם גייט ער אזוי מער טראכטן בדרך שכל, דאס איז א וועג וואס איך וואלט געגאנגען, פרובירט צו פארשטיין עפעס, זעצט זיך לערנען בדרך עיון בדרך השכלה, נאכדעם. וויל מען אביסל מער עקספיריענסן גייט מען אריין פרובירט צו זען צו מען קען זען אז עס איז טאקע אזוי נישט נאר פארשטיין אז עס וואלט געדארפט אזוי זיין זען אז עס זאל זיין אזוי אפשר איז דא עפעס א פראקטישע זאך וואס מען דארף טון צו דעם ווי קען אפשר איז דא עפעס א התבוננות מעשית וואס מען דארף זיך ממש מתבונן זיין אין דעם נאכדעם קען מען זיך אביסל אריין גיין אין די פילינג דערפון קען מען זיך אזוי איז דא א סדר נאכדעם איז דא א סדר ארויס יא שהייה לאחר התפילה ווי אזוי מען גייט ארויס פון דעם וכדומה. אדער איך זאג א משל למשל רמב ם האט דעסקרייבט אין אין אין יסודי התורה פרק ב' וואס איז דאס אהבת השם ויראת השם האט רמב ם געזאגט אזוי ווי א סדר און פארשטיין דאס אזוי ווי א כמעט אזוי ווי א סוגיא ווייסט אז קומסט אן צו די קשיא פארשטייסטו אז דא איז דא נאך א קשיא קומסט אן צום תירוץ פארשטייסטו דאס פארענטפערט יענע קשיא ס'איז א געוויסע סדר דאס הייסט מ'קען נישט זאגן די תירוץ פאר די קשיא ס'מאכט נישט קיין סענס קענסט נישט האבן די thought און אזוי איז פסיכאלאגיש אין די מענטש'ס מחשבות אויך כדי צו האבן אזא מחשבה קלאר דארפסטו קודם האבן איין מחשבה פאר דעם, למשל די רמב ם זאגט א מענטש זאל זיך מתבונן בגדלות מעשי השם, ממילא האט ער א צמאון האט ער א השתוקקות ער וויל ער וויל וויסן אזוי פשוטע וויל וויסן אז מען זאגט א מענטש אז עפעס איז געוואלדיג איז די טבע איז עס ווערט נתעורר א צמאון אזוי ווי די רמב ם זאגט צמאה נפשי לאלקים לדעת את השם. נאך דעם דער רמבם זאגט וכשמחשב בדברים האלו עצמן דאס איז נעקסט סטעפ יא קודם דארף מען דאס איז א סטעפ ס'איז א סדר ממש דער רמבם איז מתאר א סדר וואס קען נישט גיין אנדערש אן דעם סדר קודם איז ער זיך מתבונן אביסל לערנט מעשה השם גדולת מעשה השם וויאזוי די וועלט ארבעט וויאזוי גאט מאכט די וועלט און אזוי ווייטער פון דעם קומט ארויס א צמאון א צמאה נפשי פון דעם קומט ארויס און נאכדעם כשמחשב טראכט ער אביסל טיפער אין דעם אליינס, און דאס געשעט דאס דארף צו געשען, ס'איז נישט אז ער וואלט געמאכט א אנדערע סדר, ס'גייט אויף די סדר, דעמאלטס זעט ער אז ער איז וואס איז ער, ער איז א בריה שפלה אפלה קליינע מענטשעלע, די וועלט איז אזוי גרויס, גאט'ס חכמה איז אזוי גרויס, די חכמות וואס איז דא אין די וועלט זענען אזוי גרויס. איז וואס איז ער דאס הייסט יראה דאס איז דער וואס אונז רופן יראת הרוממות דאס איז א סדר א סדר סדר התבוננות איך בין נישט ממש אז דאס איז די איינציגע וועג וואס עס קען גיין אבער עס איז א כלל כללות'דיגע וועג וואס דער רמבם האט מסדר געווען אז זעט אויס אז דאס איז א גאנץ א נאטירליכע מהלך א סדר יעצט די סדר איז א סדר סדר אמיתי ס'איז א אמת'דיגע סדר, אין אנדערע ווערטער ס'קען זיין אז יעדע מאל א מענטש איז זיך מתבונן אמאל איז אפשר גובר די אספעקט אמאל איז ער שוין מער נעמט ער מער באנעמט ער מער די צווייטע אספעקט אבער ווען א מענטש איז זיך מתבונן בגדולת השם וחכמתו וועט ער אלעמאל האבן די צוויי צדדים, איינס מצד אחד ער וויל ווייל ס'איז דא אזויפיל צו וויסן, אזויפיל צו לערנען, אזויפיל צו זיך קאנעקטן מיט, און מצד שני איז ער עפעס אזא יראה, און מי אנכי, ווי קום איך דא אריין? דאס איז די נארמאלע זאך. יעצט קומט איינער וועט דיך מסביר זיין אז ראש השנה איז מער די חלק, יום כיפור איז מער יענע חלק, ס'איז עפעס אלץ. קודם כל, ס'איז אסאך צו לאנג, ווען מ'פרעגן אזוי די שאלה, ס'איז אסאך צו לאנג, ס'איז דריי וואכן עטליעסט, די גאנצע סדר המועדים, ס'נעמט נישט דריי וואכן צו מאכן התבוננות וואס דער רמב"ם זאגט, ס'נעמט נישט דריי וואכן, ס'נעמט דרייסיג מינוט, דרייסיג סעקונדעס, כ'ווייס, לאמיך זאגן א מענטש נעמט א האלבע שעה, אקעי, קען איך פארשטיין אז די האלבע שעה גייט ער אדורך די אהבה, די צמאון, די השתוקקות, די שפלות, די יראה, דאס מאכט סענס צו מיך, אבער וואס איז די דריי וואכן, וואס גייט עס נעמען, ס'איז אסאך צו לאנג, איז מ'דארף אביסל פארשטיין די שידוך פון די סדרים וואס זענען טאקע דא, ס'איז טאקע דא אזעלכע סדרים אויף די וועלט, און ווער ס'האט טוט אביסל אין אין אין שכל, ווער עס טוט אביסל אין עבודה פנימית, ווער עס טוט אביסל אין עבודת המידות, אין עני סארט זאך, ווייסט אז ס'דא סדרים, א מענטש קומט אז מ'קומט אריין א מענטש, ער וויל מ'זאל אים לערנען כיתה ז', קום אהער קודם כיתה א', ב', ג', דאס איז א סדר, אסאך מאל מענטשן זענען זיך טועה, ער וויל טאנצן, ס'דא פון דעם אסאך שמועסן, על כל פנים דאס פארשטייט יעדער, אבער ווילסט די סדר זאל זיך קאנעקטן ממש פון די סדר המצוות, פון די חודש השביעי, די ערשטע טאג דאס, די צווייטע טאג יענץ, ס'דא אין דעם עפעס א געוויסע, א געוויסע דבר הצריך ביאור, הצריך עיון. און די אמת ווען מען פרעגט אזעלכע קשיות און מען קוקט אריין אביסל אין די מקורות זעט מען אז דאס זענען נישט קיין שאלות חיצוניות דאס איז נישט קיין קשיות וואס איך אויבער חכם יצחק וואס זאגט ער אפשר פארקערט וואס איז ער זאל דווקא האבן אהבה ראש השנה און יראה סוכות דאס זענען באמת שאלות וואס ווער ס'לערנט גוט די ארי הקדוש און די זוהר זעט אז זיי פרעגן אליין זיי זענען אליין קאנטשעס ער כאפט אז דאס איז א נקודה שאלה. און דער אריזל למשל א וויכטיגע ווארט פון דער אריזל דער אריזל האט געזאגט אז לעולם און ווער ס'לערנט כוונות האר"י פון א גאנצע יאר פון רש"ש איז זייער קלאר דאס זעט אז אין הכי נמי אין הכי נמי די גאנצע סדר וואס מ'מאכט ראש השנה איז א גאנצע סדר היחודים מאכן המשכת החסדים און עליית המוחין און אלע מיני זאכן ס'דא יעדן טאג און נישט נאר יעדן טאג אפשר יעדן מאל מ'זאגט א ברכה פון צווישן ברוך און מלך העולם, בורא פרי הגפן איז דא די אלע מדריגות פון ראש השנה ביז שמיני עצרת. נו, איז וואס איז, אויב אזוי וואס איז די וואס איז די מעשה? איז דאס ווערט אמת'דיג א קשיא אין די מקובלים ווערט עס אמת'דיג א קשיא. און אריזל זאגט אמאל א פלא'דיגע זאך, ער זאגט און איך וויל עס מסביר זיין אביסל על דרך דאס ער זאגט, אז אין הכי נמי אדם הראשון איז באשאפען געווארן כידוע די ערשטע טאג ראש השנה און ער וואלט געדארפט מאכן אין יענע טאג די גאנצע מעשה וואלט געדארפט ווארטן וואלט געדארפט ווארטן און זאגט ער וואלט געדארפט ווארטן ביז שבת ביינאכט דעם צווייטע נאכט ראש השנה דעמאלטס זיך מייחד זיין מיט אשתו און חוה דעמאלטס וואלט געווען די יחוד בתכלית השלימות וואלט נישט געווען גארנישט אנדערש וויבאלד עס האט נישט נישט געווארט דאס איז די סוד פון די חטא עץ הדעת נישט געווארט אויף שבת און געמאכט א יחוד פרייטאג איז טאקע געווארן א שטיקל יחוד אבער די יעצט האט זיך מיט אסאך פגם מיט אסאך חטא מען גייט נעמען לפחות דריי וואכן אפשר מער בפירוט נעמט זעקס טויזנט יאר אבער לפחות גייט נעמען ביז דריי וואכן ביז שמיני עצרת צוריק צו גיין צו ווי מען וואלט געקענט זיין אין איין טאג איז אויב מען וויל דאס פארשטיין אביסל בדרך עבודה וואס איז מיר א נפקא מינה, ס'איז געווען אמאל א מענטש, אדם הראשון, ס'איז דאך א מעשה שהיה. איז וואס, וואס ס'מיינט איז, אז אוודאי אמת. און און אין די אמת'דיגע סדר, דאס הייסט, א אדם השלם, א מענטש וואס ער האט שוין די אלע מדריגות, האט שוין א לולב, האט שוין א אתרוג אין זיין הארץ, האט שוין א סוכה אין זיין קאפ, האט שוין די אלע זאכן, דארף מען נישט גיין נעמען דריי וואכן. שטא עס דארף נישט אזוי וואלט כאילו די אויפן אידיאלי די אידיאלישע מענטש און אזוי וואס אונז דארף מען זיין ביי די טיים ס'קומט אריין ראש חודש חשון דארף מען דארט זיין דארף נישט אקעי יעדן טאג און לפי הפרט וואס ער האלט וועט ער טוהן אבער נישטא די אלע אריכות הזמן וואס מ'רופט דא אריכות הזמן די אריכות ראש השנה איז נאר די נקודה און און שמיני עצרת איז נאר די נקודה און אזוי ווייטער ס'פעלט נישט אויס נאר וואס רוב מענטשן אזוי ווי אונז און באופן כללי די וועלט ארבעט אזוי צו מ'רופט עס חטא אדם הראשון צו נישט האבן נישט גענוג קלארקייט האבן נישט גענוג פארשטאנען קיין איין נקודה זאל קענען טון אלעס לפי די ריכטיגע סדר אויף יעדן טאג גלייך אין אנדערע ווערטער אזוי ווי למשל זאגן ס'דא א חילוק פון בויען א מאשין און נוצן די מאשין. יא כדי צו נוצן א מאשין, איז א מאשין איז א זאך וואס האט א סדר, יא, ס'האט פיר, א קאר, ס'האט פיר רעדער, ס'האט א מאטאר, ס'האט א פעדל, ס'האט א פענסטער, די אלע זאכן, אלע סיסטעמס ארבעטן אויף איינמאל, און ס'איז נישט אז מ'דארף זונטאג דרוקן די רעכטע רעכטע פענסטער און מאנטאג די לינקע פענסטער לפי די סדר פון חסד גבורה תפארת, ניין, ס'איז אלץ איין זאך, אז נישט איז נישט קיין קאר, ס'פארט נישט, אדער ס'האט צובראכענע צובראכענע פענסטער, צובראכענע רעדער, צובראכענע עירקאנדישן, ס'נישט קיין זאך. אה, דאס איז אלץ ווען מען האט א גאנצע קאר, דעמאלטס פארט עס געשמאק און ס'איז זייער גוט. וואס איז אויב איך הייב אן פון זירא? איך האב נישט קיין קאר בכלל. קען אפילו טראכטן טיפער, אויב איך דארף אינווענטן א קאר. אבער מען קען רעדן, ס'איז שוין יא אינווענטעד א קאר, איך דארף בויען א קאר. אה, סדר הבנין איז זייער אנדערש פון די סדר השימוש. פון צו בויען א קאר איז זייער אנדערש ווי צו נוצן א קאר, ווי צו דרייוון א קאר. צו בויען א קאר דארף מען טאקע נעמט גיין אין די קאמפאני עס צו זען אפשר איז דא בעסערע סיסטעמס, עס נעמט איין וואך דארף מען ארבעטן אויף די פראנט רעדל, נאך א וואך אויף די בעק רעדל, נאך א וואך אויף די מאטאר, נאך א וואך אויף די טרענסמישן, נאך א וואך אויף די פענסטערס, נאך א וואך אויף די פעינטינג און אזוי ווייטער, יעדע זאך נעמט זיך צייט צו בויען. און אזוי ווי די משל אזוי איז ביי די מענטש, אזוי איז ביי די עולם הזה, און מען קען זאגן אזוי באופן פרטי, באופן כללי יעדע יאר, ס'איז נישט גאנץ זייער גרינג צו זאגן אהבה, יראה און אזוי ווייטער. אבער מ'דארף דאך אמאל בויען די אלע זאכן. און אוודאי, אויב מ'דארף מחדש זיין כמעט יש מאין, די מושג וואס הייסט אהבה, אדער די מושג וואס הייסט יראה, די מושג וואס הייסט ישוב הדעת, די מושג וואס הייסט דעת, די מושג וואס הייסט קבלת עול מלכות שמים, קענסט נישט זאגן יא, ס'דאך דא א סדר און ס'גייט אין א מינוט, ס'גייט טאקע אין א מינוט, ווען נאכדעם וואס מ'האט עס. אבער. כדי עס צו בויען ווי באלד אונז זענען אזוי ווי כביכול אין א מצב פון אחר החטא, דאס הייסט אונז זענען נישט קיין אדם השלם, וואס דארף סך הכל פארן, מאכן די יחוד ס'זאל פארן די קאר, דארף בויען די גאנצע מענטש, אויב אזוי דארף מען גיין די לאנגע לאנגע מהלך, און די לאנגע מהלך מיינט אז מען לערנט יעדע זאך עקסטער, יעדע זאך עקסטער, קודם דארף אביסל ארבעטן פאר א וואך צייט אויף די ענין פון קבלת עול מלכות שמים, נאך א וואך צייט אויף תשובה, נאך א וואך צייט אויף אהבה, נאך א וואך צייט אויף שמחה, און הלוואי זאל זיין גענוג צייט אין די פאר וואכן וואס אונז האבן, ס'איז אויך נאר אזוי כללים בתמצית, נקודות. אבער דאס איז אזוי ווי אדער אנדערע וועג פון מצייר זיין איז צו זאגן אז א מענטש האט האט א מאשין וואס גייט ס'איז דא אין דעם בעטעריס און כוחות וואס גייט, א יעדע מיט צייט צו צייט ווען ס'נישט ווען די בעטערי לויפט אויס קען ער נישט פשוט פארן מ'דארף ריטשארדזשן די גאנצע בעטערי און א גאנץ יאר זאגן אונז ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם דאס איז די גאנצע סדר החודש מער ווייניגער אפילו איז אפשר די ווארט ברוך אליין איז שוין אינקלודעד די גאנצע זאך אזוי ווי מ'זעט אין די זוהר צום סוף מבורך איז מ' בית רך מ' בית מ' בית ראש השנה רך איז שמיני עצרת יעדע מאל זאגסט ברכו את השם המבורך ברוך השם המבורך, דאס איז די גאנצע סוד פון ראש השנה ביז שמיני עצרת, יא. אבער דאס איז א ברוך השם המבורך אן קיין בעטעריס, אן קיין בעטעריס פארט עס נישט. כדי צו מאכן בעטעריס, צונעמט מען, מ'העט נעמען די מ' אין איין טאג און די בית אין נאך א טאג און די ר' נאך א טאג און די כ' נאך א טאג, און אזוי צוביסלעך העט מען בויען די גאנצע זאך. מ'טראכט א רמז, אין די גמרא איז דא א כלל. כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. לומדיש מיינט עס אז ס'דא אמאל א צוויי חלות'ן וואס זענען כאילו זיך סותר איינע די צווייטע ווייל איינס שולל די צווייטע, וואלסטו געמיינט קענסט מאכן אויף איינמאל אלעס און ס'וועט גיין גלייך כאילו בבת אחת, איז משמע אז ניין, אויב ס'דא דא אין די לומדות פון איין זאך א זאך וואס איז סותר די צווייטע זאך, קען מען עס נישט מאכן אויף איינמאל אויך נישט. און בדרך רמז האב איך געטראכט. אז דו ווילסט מאכן בבת אחת, יא אוודאי דארף מען מאכן בבת אחת, אין א גאנצע יאר קען מען נישט מאכן איין טאג די לולב פון די רעכטע זייט און נאך א טאג די לולב פון די לינקע זייט און אזוי ווייטער, ס'איז אלץ איין יאר און יעדן טאג דארף מען די אלע זאכן. אבער כדי אז די אלע די בבת אחת זאל קענען ארבעטן דארף מען עס מאכן בזה אחר זה, בזה אחר זה, און דאס איז די עיקר זאך, די עיקר חילוק פון חודש תשרי באופן כללי פון מועדים אדער פון די זמנים וואס מ'איז זיך קובע אויף דעם א מענטש קען זיך קובע זיין באופן פרטי אבער וואס מ'איז זיך קובע אין סתם די נארמאלע עבודה איז אז ס'איז בזה אחר זה ס'איז סיקווענשל נישט סיימאלטעניעס אלעס וואס וואלט געדארפט זיין ווען מען העט זיין א אדם השלם אויף וויפיל מען איז א אדם השלם איז שוין אזוי נאר ס'איז בזה אחר זה יעדע קליינע שטיקל און מען איז מאריך מען איז מאריך זייער שטארק אין יעדע זאך מאריך קען מען אויס ווען ער זאגט איך פארשטיי גארנישט יא איך פארשטיי נישט בכלל וואס מיינט השם איך ווייס נישט בכלל וואס מיינט ברוך איך ווייס נישט מיינט אתה איך ווייס נישט קיין איינע פון די ווערטער אקעי נעם א וואך צייט פראבירן צו פארשטיין רוב פון די וואך וועט מען נישט פארשטיין צוביסלעך אנקומען צו עפעס אן הבנה קענען בויען דא עפעס א שטיקל בנין עפעס א ריטשארדזש פון די בעטעריס און דורכדעם וועט מען קענען א גאנץ יאר נוצן דאס, דאס איז פארשטיי איך געווענטליך, און איך וויל צולייגן דא אבער מען דארף צולייגן נאך טיפער און זאגן אז ס'מיינט נישט אז כל שאינו בזה אחר זה אז די עיקר איז בזה אחר זה, די עיקר איז באמת די בבת אחת, די עיקר איז בבת אחת, אויב ס'איז נישט בבת אחת אזוי ווי אונז לערנען, די גאנצע סיבה פארוואס אונז זענען אזוי אינטערעסירט אין די סדר, פארוואס קען מען נישט זאגן יא ס'איז אלץ אין איין חודש, במקרה איז דא סוכות און ראש השנה און חנוכה אלץ אין די זעלבע חודש, וואס איז שלעכט אז. ווייל עס דארף דאך זיין א יחוד יא הבנה איז דאך טייטש אז מען קען קאנעקטן אלעס און אלע מאל א משוגענער איז איינער וואס יעדע זאך איז עפעס א צווייטע מעשה עס איז דא איין מעשה איז דא עפעס א מערכת וואס עס שטימט יא און אנדערע און ממילא אויב א מענטש מיינט אז די סדר איז סתם אזוי עס איז צוויי זאכן וואס נאכדעם קומט דאס און אזוי ווייטער עס איז נאר בזה אחר זה האט ער נישט פארשטאנען די גאנצע זאך די גאנצע זאך איז בעצם איז בבת אחת אין אנדערע ווערטער בעצם נאר זאג איך פרעגן אפילו א קשיא כאילו די זוהר זאגט אז מתוך און יום כיפור איז די אימא, די בינה, מדת הבינה, וואס איז איינע פון אירע נעמען, איינע פון אירע תכונות איז שמחה, איז מאיר צו די מלכות, און ממילא סוכות פריידט מען זיך טאקע, ביז דעמאלטס איז געווען מער בהסתרה, בכסה ליום חגנו, סוכות ווערט עס מגולה, מען פריידט זיך, ולקחתם לכם ביום הראשון, ושמחתם לפני השם אלקיכם שבעת ימים, וואס איז לכם, לכם הייסט בהתגלות, זאגט די סבא, לכם איז טייטש בהתגלות, דאס איז בשמחה, די התגלות פון די שמחה, נו איז פרעג איך א שאלה, פרעג איך דיך א שאלה. האט געזאגט דאס איז די שמחה פון יום כיפור אדער פון סוכות? ס'וואלט סאך בעסער געשטימט ווען דו זאגסט אז דאס איז יום כיפור. האט ער יעצט געזאגט אז יום כיפור איז מאכט מען א הארה פון דער בינה, פון דעם איז דא די שעיר לעזאזל און די גאנצע זאך. און און מ'גייט אריין אין די קודש הקדשים, עס איז דעמאלטס יום כיפור דארף זיין זמן שמחה, קודש הקדשים איז מרמז אויף בינה. און וואס זאגסטו אז סוכות איז די שמחה? וואס איז וואס איז דא די מעשה? וואס איז דא די סיקווענשל די זה אחר זה'דיגקייט דא? ס'איז לכאורה טאקע בבת אחת. און די תירוץ איז אז ס'איז דא א כלל באמת אז כל שהי' בזה אחר זה הי' באמת בבת אחת. אין אנדערע ווערטער די רוחניות די השגה פון סוכות איז באמת די השגה פון יום כיפור און די השגה פון יום כיפור איז באמת די השגה פון ראש השנה ס'איז אלץ די זעלבע זאך טאקע אזוי ווי אונז זאגן אז מ'נעמט איין נקודה יעדער איינער וואס קען נעמען עני נקודה של אמת קען זיך מתבונן זיין אין דעם דאס איז די נקודה פון גאנץ חודש תשרי אז מ'זעט פון דאס די נקודה פון מדת הבינה אדער נקודה פון די מלכות ווי די בינה שיינט צו די מלכות און אזוי ווייטער. אלץ איין נקודה מען קוקט אויף דעם פון איין זייט ווערט מען סוירער א עס קענסט זעהן אז ס'איז סוירער א גרויסע יראה קוקסט אן פון א צווייטע זייט איז עס א גרויסע שמחה א גרויסע נעימות צד א גרויסע אהבה א גרויסע יחוד ס'איז אלץ די זעלבע זאך ס'איז נישט אז נאכדעם וואס איז דא יום כיפור הייבט מען אן די עבודה פון סוכות דאס איז בכלל נישט די פשט פון די פון די מהלך די עבודה פון יום כיפור איז די עבודה פון סוכות ס'טוט זיך אן א אנדערע א אנדערע לבוש אדער מען קוקט אויף דעם פון א סלייטלי דיפרענט ענגעל אבער ס'איז ממש די זעלבע ממש די זעלבע זאך. און ממילא באמת מען קען זען אז די אידישע מנהג פארשטייט אזוי ווי איך זאג ווייל יעדע איינער גייט סוכות הערט מען יעדן זינגען ניגונים פון ראש השנה פון יום כיפור סאו שמחת בית השואבה און מען קען זען אפילו אין די זאך שטייט שוין די גמרא אין סוכה מען האט גערעדט פון תשובה ביי די שמחת בית השואבה וואס קומט דאס אריין ס'דאך דא א נייע עבודה יעצט איז די עבודה פון שמחה וואס רעדסטו וואס זאגסטו בעלי תשובה אומרים אלו ואלו אומרים אשרי זקנותינו און אזוי ווייטער מען זינגט דארט כ'ווייס ניגונים פון יום כיפור און אזוי ווייטער. ווייל די ניגון קען מען, די ניגון פון יום כיפור, די ניגון פון סלחתי, די ניגון פון וואס מען זינגט דארט, מען קען עס זינגען אין פארשידענע ניגונים, פארשידענע קנייטשן. און יום כיפור איז בפועל ווי ס'קומט אויס אין שול איז אין א געוויסע ערנסטקייט, אין א געוויסע יראה. נאך אלס אין סוכות ווייזט מען אז די זעלבע זאך קומט אויס מיט א אהבה מיט א לעבעדיגקייט מיט מער לויז צולאזט מער דאס איז אלס די זעלבע ס'איז אלס די זעלבע זאך און די יחוד די וואס איז קומען אן צום סוף און דאס איז אלעמאל האב איך די די שוועריקייט קומט אן די מ'גייט אדורך די אלע טעג סוכות און מ'חזר'ט איבער אסאך מ'מאכט יעדן טאג הלל און נענועים און מ'פארלירט אלעמאל אביסל די פלאט, אלעמאל פארלירט מען די פלאט אינמיטן יעדע זאך וואס איז אביסל צו לאנג, ס'דא ראש השנה יום כיפור פארשטייט מיר יעדער איינער מער ווייניגער, אויף יום כיפור מ'איז שוין עפעס אזוי רואיגער און ס'קומט ארויס ווען מ'געט אביסל רילעקס לעצטע וואך, מ'הייבט אן צו זען די גאנצע וועלט אנדערש, און יעצט סוכות איז עפעס א גאנצע איבערקערעניש און נאכדעם זאגט מען שמחת תורה, אה יעצט קען מען שוין לערנען די תורה, יעצט איז מ'ענדיגט די תורה, ס'ווערט א יחוד ידען מיט די תורה, עפעס א נייע זאך.

און פון דעם איז מתפשט מתפשט, יעצט איז דא אויך למשל, אלעמאל פארשטיי איך די סוכה, שטייט הפורש עלינו סוכה ופרוש עלינו סוכת שלום, אפשר אפילו אין די נענועים מיט די הקפות וואס מען מאכט הושענא רבה און סוכות, א געוויסע חלק פון דעם לפחות איז אז ס'איז א פראטעקשאן פאר די פאר די יום כיפור. יא, דאס איז טאקע נאך א נקודה וואס אויך דארף אלעמאל זיין גלייך, אריה"ק דער ארי הקדוש זאגט אז יעדע שמונה עשרה, סוף שמונה עשרה זאגט מען ברוך אתה ה' המברך את עמו ישראל בשלום, שלום איז סוכת שלום, יא, ס'דא א סוכת שלום, ס'איז די זעלבע איידיע, זאגט דער אריז"ל בשלום איז אותיות מלבוש, דאס הייסט נאכדעם וואס א מענטש דאווענט זאגט שמונה עשרה קומט אראפ גרויסע אורות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן גרויסע מדרגות רוחניות אורות וואס פון שמחה וואס איז יחודים וואס איז געשען ביים דאווענען יעצט דארף מען זיך געבן א לבוש דאס הייסט געבן א לבוש אזוי ווי א מענטש האט געקויפט א גרויסע דיימאנט ער קויפט א אתרוג ער לייגט עס אריין אין א פושקע ער דעקט עס צו מיט שיינע וואטע דארף מען עס פראטעקטן אזוי ווי טייער איז איז מידת השמחה אז א מענטש האט אביסל שמחו צדיקים בהשם, רננו צדיקים בהשם, ישמחו בהשם, עס דארף מען עס צוזאם, דארף מען עס גוט איינוויקלען, דארף מען עס פראטעקטן, ס'איז א איידלע זאך, ס'איז א זאך וואס עס קען זייער גרינג נפגע ווערן, אזוי ווי א אתרוג, עס איז זייער גרינג נפגע, עס איז זייער איין שטויס, איינע איין גוט, וואס אלע מיני חלישות הדעת אדער אדער אנדערע שמוציגע זאכן וואס ווערט, ס'ווערט זייער גרינג נפגם. מען דארף בויען א פראטעקשן, וואס הייסט א פראטעקשן? פראטעקשן איז די סוכת של, א סוכה איז ממש בדרך גשמיות, סוכה תהיה לצל, למחסה מזרם וממטר, ס'איז א פראטעקשן, כביכול די שכינה, די ענני הכבוד דארפן א פראטעקשן, א סוכה איז ממש כאילו ס'פראטעקט זיי, ס'ארום, דאס איז בשלום, ס'איז א מלבוש ארום און ארום, דאס איז א סוכת שלום. זעלבע זאך מען מאכט הקפות ארום ארום די בימה, ס'הייסט אז מ'גייט ארום און ארום כביכול וואס איז די איידיע פון הקפות, איינע פון די איידיעס פון הקפות איז אזוי ווי מ'זעט ביי יהושע גייט מען ארום יריחו יא, למשל ס'דא א גארד, ס'דא א שטאט וואס מ'דארף מ'דארף פראטעקטן, וואס טוט די גארד? מ'דינגט א שומר ס'זאל שטיין א גאנצע נאכט, וואס טוט ער? ער דרייט זיך ארום די גרעניץ א גאנצע נאכט יא? ארום און ארום, ער מאכט זיכער אז גארנישט קומט נישט אריין, דאס איז הקפות, אז מ'נעמט די נקודה של אמת די ספר תורה, די אמת וואס אונז האבן געקושט די ספר תורה פאר כל נדרי, און מען דרייט זיך ארום און ארום מיט די לולב, ס'איז אפשר מיסטיש על פי קבלה מאכט עס הגנות, מען קען מכוון זיין כוונה, די איינע פון די כוונות, דער אריז"ל זאגט אז א-ל איז דריי מאל א-ל איז מגן, גימטריא ס'איז א מגן. דאס איז דאס איז דאס איז דרייט זיך ארום און ארום, עס מאכט פראטעקשן פאר די הארות. דאס איז איין נאך א זאך וואס איז אלעמאל זייער וויכטיג, אויך א כלל, יעדע מאל, זאל מען זאגן יעדע שמונה עשרה דארף מען מאכן, דארף מען ענדיגן מיט די שלום, מען דארף מען יוצא זיין בשלום, מאכן א פראטעקשן, יעדער איינער דארף וויסן ביי זיך וואסערע זאכן פראטעקטן די הארות, די די קלארקייט וואס ער האט, עס זאל נישט ווערן, עס מיינט נישט אז עס זאל זיין אז, עס איז אביסל אנדערש ווי מען רעדט געווענטליך אז מען דארף ממשיך זיין די הארה אויף א גאנ, מען דארף נישט, קודם דארף מען עס פראטעקטן אז עס זאל נישט ווערן שמוציג פון די פון די גאס, נאכדעם קען מען זען וואס צו טון מיט דעם אין די גאס. דאס איז דאס איז איין זאך וואס איז פארט פון די פיקטשער, ס'איז פארט פון די פיקטשער פון פון די גאנצע סדר עבודה וואס איז דא אין די וועלט. יעצט איז דא נאך איין נקודה וואס איך מיין איך פיל אז דאס העלפט, אפשר האב איך נישט די ריכטיגע ווערטער עס צו קאנעקטן מיט אלעס, אלס ווערטער פון די זוהר און פון די מקובלים, אבער. איך פיל אז איך פיל אז ביי מיך אז דאס דאס איז די תירוץ פאר די שאלה פון ס'דא אזויפיל זאכן אז זאג מ'קען אלס מסדר זיין די די ווי יא ווער ס'קוקט אין די רש"ש צו די זעהן די טאג איז די חסד און די גבורה דו"ק דג"ר און דו"ק דג"ר דו"ק אזוי ווייט אז אלס שטימט פונקטליך אין די חשבון אבער מ'דארף אביסל עס זאל קענען עס זאל קענען אמת'דיג זיך מצרף זיין די יא אזוי ווי ס'דא אזוי ווי אין די צירופים פון מ'מאכט חלה בצלאל איז מצרף ס'דא עפעס וואס איז מצרף די אלע זאכן און די צירוף געשעהט בלב. איז וועל איך זאגן בדרך של די דבר תורה וואס איך זאג דיר יעצט. שטייט אין די אין די גמרא אז מ'איז מקריב שבעים פרים סוכות כנגד שבעים אומות, נאכדעם איז דא די שמיני עצרת וואס איז נשמח אני ואתה, די די יעדע איינער ווייסט די מעשה. דער זוהר קאנעקט די די שבעים פרים, ס'איז זייער ענליך בעצם מיט די שעיר לעזאזל, אויב מען טראכט די שעיר לעזאזל אזוי ווי דער זוהר טראכט, אז דאס איז אזויווי א געוויסע מתנה וואס מען געבט פאר די שונאים, פאר די סטרא אחרא, פאר די שטן שוחד, צו אים אפצונארן, אים צו מיינען אז ער מיינט אז ער האט אויך א חלק מיט די סעודה, דערווייל איז ער אינדרויסן, וויאזוי מען פארשטייט עס, אונז גייען נישט אריין אין די דיטעילס באריכות. איז אויכעט אום סוכות איז אויך אזוי ווי די סי' די שבעים פרי החג זענען אויכעט ס'הייסט אזוי קוקט עס אן אזוי פארשטייט מען אסאך מפרשי הזוהר קוקט עס אן אז די גאנצע סיבה פארוואס מען געבט זיי אזוי ווי כעין וואס עס שטייט משלם לשונאיו אל פניו להאבידו זעהט אויס אז מיר זענען אזוי שיין צו אונזערע שונאים און געבן פאר אלע שבעים אומות פרים און אזוי ווייטער ביז דערווייל זעהסט דאך אז עס איז מתמעטין והולכין זיי ווערן ווייניגער און ווייניגער ביז ס'איז דא די פלאץ פאר די אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה דאס איז שמיני עצרת וואס ס'בלייבט נאר די אידן. עס איז אזא עס איז מיר זייער שווער געווען איך האב געזען אנדערע אידן פרעגן שוין מיטשען זיך אין די נקודה אפילו שוין אין די גמרא איז שווער עס איז זייער מאדנע ס'איז ממש אזוי רשעות'דיג איך מען זאגט שוין אז ס'דא א יום טוב און אזוי ווי די גמרא זאגט אונז אידן און און אויב דער בית המקדש איז איז דער מרכז העולם דער איד טוט עבודה פאר די גאנצע וועלט און נישט בשבילי נברא העולם און עס דאגה'ט פאר די גאנצע וועלט און מקריב קרבנות אין די נאמען כביכול בשם יעדע יעדע פאלק יעדע אומה ולשון געבט ער פאר זיי אויכעט נאך דעם קומסטו זאגסט ניין ס'איז אלץ געווען א טריק מ'האט אים אויסגענארט מ'האט אים געגעבן כדי ער זאל פארלוירן ווערן, ס'איז עפעס ממש די הפך, צוויי אנדערע פארקערטע פארקערטע תנועות, מצד אחד זאגסטו אז מיר זענען אזוי העפי, אויכעט אין זוהר שטייט בפירוש מיר זענען אזוי העפי, און מ'קען אפילו זאגן אז ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים עמו, די שטן איז געקומען ראש השנה מיט גאנצעטע פעק עבירות, יא מקטרג זיין, מ'האט זיך דורכגערעדט מיט אים, מ'האט תשובה געטון, יעצט איז ער אונזער פרענד, מען רופט אים צום סעודה סוכות אויכעט, קום מיט דיינע אלע אומות, יעדע איינער זאל קומען, יעדע איינער איז געלאדענט. ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים עמו, די יצר הרע אזוי דרש'נט די גמרא. מצד שני זאגן אונז ניין, אונז רופן דיך צו די סעודה כדי דו זאלסט ווערן סטאק ביי די סעודה, איז וואס איז די תירוץ? איך האב געזען א איד שרייבט כמעט אויף דעם אופן, אפשר איך זאג נישט בשם אומרו ווייל איך מסתמא פארדריי איך עס, אבער איך טראכט אזוי. לעולם אונז האבן שוין גערעדט פורים מיין איך וועגן די סוגיא לעולם דארף מען באמת פארשטיין און טאר מ'טאר נישט פארשטיין זאכן אין א שלעכטע וועג אויב ס'איז דא יעדע זאך איז דא א סם המוות אין יעדע דבר תורה איז דא א סם המוות און וואס האב איך פון בכלל בדרך עבודה מ'טראכט בדרך עבודה וואס פאר א מין דרך עבודה איז דא אין דעם אויסנארן די יצר הרע ס'איז דא געווען צדיקים וואס האבן געארבעט אין די וועג אנדערס מאל אונז גערעדט וועגן דעם אבער באמת די אמת לאמיתו אז ס'איז נישט קיין וועג צו מ'האט גערעדט וועגן דעם אפאר מאל נישט קיין וועג און די אמת די אמת דאס וואס מ'זאגט דאס וואס מ'זאגט אם רעב שונאך האכילהו לחם, ס'מוז זיין בתור אמת'דיג, אויב איז ער נישט אמת'דיג ארבעט עס נישט. אויב דו האסט נישט אמת'דיג ליב דיין שונא ווען דו געסט אים דעם לחם, דו מיינסט צו זאגן גחלים אתה חותה על ראשו, גייט עס נישט ארבעטן. האכילהו לחם איז טייטש געב אים לחם מיט די גאנצע הארץ. און אויב די יצר הרע קומט יום כיפור און ער זאגט חטאו ישראל, זאגט מען אים, קוק, אונז האבן פאר דיך אויכעט. ווייסטו וואס דו האסט ליב חתום מיט געבן חתום נוס אסור וואס קאל אבער נוס אלע חתום געט מען דיך דאס איך דאס ליב יא אמס דיק און דאס טון דעם אפנים עס הייסט דער האט האר איך רענש קען שרעדן אלעס גלייך בנפש און מ'פארשטייט די ווילסט דעיס מיט געט דיך מ'געט דיך אלעס קאל מאד אויס רחמון שול לאנג קאווע זיין מ'געט פאר די גוף יעדע זאך וואס ער וויל מ'קאל אש שואל איינער לא יצאלט ממנו זיי דער פוזיק זאגט אין קהלות וואס די ווילסט מ'געט דיך נישט קיין שום פראבלעם יעצט מתוך די גוטסקייט מעלדט אוועק די שלעכטקייט פון יצר הרע, און יעצט און איך טראכט צו זאגן אזוי, פרעגסט א שאלה צו די גוי מען געבט פאר די גוי מיינט מען לטובתו אדער לרעותו, דעטס איט, ס'ווענדט זיך אויף די גוי, ווענדט זיך נישט אויף אונז, אונז געבן נאר מתוך גוטסקייט, אונז געבן נישט כדי אים אויסצונארן, כדי אים צו שפעטער אוועקצושיקן חס ושלום, אונז געבן גוטסקייט, טוב, ווען א מענטש איז גוט, און אזוי מען קען זען די פאקט. איך בין געווען לעצטנס ביי עפעס א שמחה, איך האב געזען צוויי אידן, שונאים זה לזה, יענע, איינער איז, איינער האט יענעם אפגעטוהן, איך ווייס וואס און ווען, און למעשה ס'איז געווען א זמן שמחה, מען האט זיך גוט אנגעטרינקען, און ס'איז אריינגעקומען יענער חס ושלום א שונא, איינער איז צוקריגט, יא, א איד איז נישט קיין שונא. און איך האב געזען מען געט זיך א שלום עליכם און א מזל טוב און איך ווייס אפשר אפילו א האג אויכעט, יענער איז געווארן אויס שונא, ווייס איך נאכנישט, אבער ס'איז זיכער אז דאס איז דאס איז וואס ער מיינט, ברצות השם דרכי איש אז איך בין צופרידן עס איז מיר גוט, יא איך ווייס יענער האט מיך אפגעטון מען וועט זיך שוין אן עצה געבן, אויב מען דארף אים רופן דין תורה וועט מען אפשר נאך רופן דין תורה, אבער ביז דערווייל, יעצט איז א זמן שמחה, יעצט איז א זמן הארת פנים, ס'נישט קיין זמן פון מאכן חשבונות, יענער, למעשה איז דא, גיב אים א שלום עליכם, גיב א לחיים. וכך צריך לנהוג, און נישט וכך צריך לנהוג, דאס איז די תכונה פון שמחה. קען נישט זאגן, יא, איך קום אים אז ער זאל פלאצן, ער זאל פלאצן, ער זאל זען אז איך האב אזא שיינע שמחה, נישט דאס מיינט עס. אבער אויב יענער וויל, און דאס איז באמת, אויב אמאל זענען אונז געווען א גוי, אזוי ווי מ'ווייסט, אויב יענער וויל, קען ער עס נעמען אזוי. ער קען נאר פארלירן פון דעם. אויב דער גוי כאפט נישט, ער מיינט אנשטאטס זיך אנכאפען אין די אורות פרים, דאס איז דאך טייטש א גוי, ווער איז דער גוי דא? דער מענטש וואס ער זעט מען געט עס אזא געוואלדיגע שמחה, זיך געעפנט אלע טויערן, מ'טיילט אויס זיבן זיבעציק פרים, אה, א גוטע פר, געב מיך א פר, געב מיך נאך א פר, וואטס די סטארי וויט פרים, וויט עווריטינג דעט מען קען געבן, דעי ענד, דעי ענד עט סאם פוינט. עווריטינג ענדס, דאס פרי החג וואס ענדיגן זיך, ס'איז נישט עפעס א טריק אויסצונארן די גוים, ס'איז יעדע סארט שפע וואס מען געט, וואס איז א זאך, עפעס א אבדזשעקט, עפעס א חפצא, ענדיגט זיך, אפילו דין ענדיגט זיך, די זוהר זאגט, מדת הדין של פון די מלכות לפחות, ס'ענדיגט זיך, קען קען מען קען זעהן, ביי די וועי, מ'האט שוין גערעדט, דאס איז די טייטש פון מיין, איינע פון די טייטש פון אריכות אפיים, מיין א ח ארענדז א מאמר זייער ברוגז, לאמיר הערן וואס ברוגז, אקעי איך הער, טאקע טאקע, טאקע דארף זיין ברוגז, וואס נאך ביסטו ברוגז? וואס נאך ביסטו ברוגז? ס'ענדיגט זיך. חוץ וויבאלד מען רעדט א אנדערע סארט העכערע דין, די מידת הדין שלמטה, די מידת הדין של נוק, עס ענדיגט זיך אלעמאל. דאס איז באמת וואס אונז טוען ראש השנה, די זוהר זאגט, די דין פון ראש השנה איז נאר די דין פון נוק, די דין פון די בינה וואלט מען זיך נישט געקענט אן עצה געבן, ווייל ס'איז באמת איז עס נישט קיין דין, ס'איז א גאנץ אנדערע סארט זאך. אבער מידת הדין, קומט דער שטן ראש השנה, עס קומט די מידת הדין, ער זאגט, איך האב פאר דיך א ליסט פון עבירות, געב אהער די ליסט, געב אהער די ליסט פון עבירות, על חטא שחטאנו, א' ב' ג' ד', ביז ת', די גאנצע ליסט, האסט נאך א ליסט? נאך א מאל? אקעי נאך א מאל, נעם נאך א ליסט, צוועלף מאל געזאגט על חטא, שוין גענוג געווען? נאך א ליסט? האסט נאך א ליסט? מען וועט זאגן נאך א מאל על חטא, נישט קיין פראבלעם, געב אהער די גאנצע ליסט, אקעי ביסט העפי? וואס הייסט ביסט העפי? האסט אויסגעפירט, און קען די מעשה פון די, אויסגעשאסן אלע קוילן, יא? האסט נאך א קויל? אה, האסט שוין נישט קיין קוילן? אקעי, יעצט מאך א לחיים, יעצט לאמיר זען וואס מען גייט טון. יא, איז דאס איז יעדע זאך ענדיגט זיך, מידת הדין ענדיגט זיך אויכעט. אה, איי, ער האט געהאט א איי, דער שטן לשם שמים נתכוון, ער האט געהאט א נקודה של אמת, ער האט געוואלט אונז זאלן ווערן בעסער, די נקודה בלייבט אייביג, דאס שטן לשם שמים נתכוון, אוודאי, אונז ווערן בעסער טאקע. די אלע חטאים האבן אונז אלעס אויסגעהערט און יא אקעי יעצט איז שוין שכך חמת המלך שככה האט שוין אויסגעשריגן די גאנצע שריי דינער וואס ער האט יא מ'האט אים געגעבן דאס דאס איז א פארט פון די סוד עזאזל מ'איז געווען שיין צו אים מ'האט אים אויסגעהערט אלע זיינע טענות יעצט האט שוין נישט מער קיין טענות פיניש נסתתמו טענותיו געענדיגט די טענות די ענד טענות חטאים זענען דאך גבול זענען דאך קש דברים נבראים זיי ענדיגן זיך אמאל די זעלבע זאך אקעי ווייסטו וואס נו אונז האבן שוין געהערט אלע דיינע טענות יעצט וועט מען דיך געבן מתנות וויפיל פרים ווילסטו זיבעציג דיך געבן זיבעציג קום אהער דרייצן צוועלף עלף צען ניין אכט זיבן אה ס'איז געענדיגט נאו מאר פרים אויב ער איז א נאר ער האט טאקע דאס געמיינט אין א סערטען לעוועל די דאס וואס אונז רופן רע איז חיצוניות ווייל דער וואס דאס מיינט ער טאקע ער געוואלט נאר מען זאל אים אויסקלערן זיינע טענות און מען זאל אים געבן גיפטס האט ער באקומען זיינע מתנות און ער איז נסתלק והולך לו דעטס היז פראבלעם ער האט נישט מער ווי די סורפעס לעוועל האט נישט מער ווי די חיצוניות האט ער באקומען דאס און איז געבליבן. אויף וויפיל ער האט אין דער גוי אויף וויפיל איז דא אין דעם יא א נקודה של אמת ער געוואלט גוטס יא ער געוואלט וויסן גאט נו אוואדע יעדע מתנה האט ער געהערט נאך מער יעדע יעדע יעדע פון די פרים האט ער באקומען נאך א סארט דביקות יעדע נענוע פון יעדע זייט באקומען נאך א נאך א סארט דביקות נאך א טעם נאך א טעם פון די שם הוי' און אלע מיני זעקס צירופים וואס מ'איז מכוון אין די נענועים אלע מיני אַכצן וועגן חי עולמים די אלע מיני סארט זאכן, יעדע איינס האט זיך מקרב געווען, נישט נישט מרחק געווען, וואס איז די חילוק די איד, שבעים פרים איז עפעס א קרבן של א גוי, ס'דאך אידן זענען מקריב די קרבנות, יא ווען אונז זענען מקריב, זאגן ביי מוסף יעדן טאג, ביום הזה ונקריב לפניך, מ'איז מכוון די יחודים פון די פון די שבעים פרים, אונז האבן פון דעם עפעס, פון דעם ווערט געבויט די עצרת שמיני עצרת, נישט אז אונז ווארפן אוועק די שבעים פרים און מ'מאכט שמיני עצרת, נישט אז מ'ווארפט אוועק די נענועים און אלע זאכן וואס מ'מאכט משפיע צו זיין פאר די גאנצע וועלט און מ'ווארפט עס אוועק, ניין. ווייל דו פארשטייסט דאך וואס ס'האט געמיינט, דו פארשטייסט דאך אז די אלע זאכן, אזוי ווי ס'איז דא סאלדאטן וואס שטייען ארום, שומרים, הגנה, ס'איז דא סוכת שלום, ס'איז דא וואס איז אינעווייניג אין די סוכה, ס'איז דא די סעודות אין די סוכה, ס'איז דא די נענועים, ס'איז דא די טאנצן שמחת בית השואבה, די אלע, די אלע זאכן זענען דאך נאר ביטויים פון אהבה, ס'איז דאך נאר ארויסצוגעבן די יחוד הפנימי, ס'איז נישט געווען קיין סתירה, נישט א סתירה פון שמיני עצרת, ממילא. דעיס און מ'גייט אדורך די אלע זאכן עס ווערט מ'מאכט אונז נענטער און נענטער דער איד וואס מיינט דער איד ווי דער טייטש ער זאגט אז ווען די גוי ווערט ווייטער און די איד ווערט נענטער מיינט צו זאגן דער נקודת האיד דער נקודת האמת דער וואס האט לשם שמים נתכוון ער ווערט טאקע נתקרב די נקודת ה איך וויל מען זאל האבן אויסהערן מיינע טענות די נקודת ה איך וויל מען זאל מיר געבן אסאך ער גייט טאקע מען געבט אים נישט ער נסתלק ווייל מיר שטופן אים אוועק אפילו די אוועקשטופן געשעט מרוב אהבה דאס איז די חכמת היחוד אפילו אוועקשטופן שטופן מ'קען נישט אוועקשטופן ווערט ער גארנישט ער צוריק קיין מארגן נאך מער ברוגז. מען געט אים, מען הערט אים אויס, מען געט אים אלעס וואס ער וויל, אבער וואס אלעס וואס ער וויל, רבותי זיי, אלעס וואס דער שטן וויל, אלעס וואס די יצר הרע וויל, ס'איז דא צוויי וועגן וואס זיך מתגבר צו זיין אויף די יצר הרע, באמת, מען קען לערנען ספר קהלת, ליינען ספר קהלת שבת, ס'איז דא צוויי וועגן וואס זיך מתגבר צו זיין אויף די יצר הרע, איין וועג איז אים אוועקצושטופן, דחיה בקש, יא, דחיה בקנה, מען רעדט נישט מיט דיר, מען טוב ואדרו, גיי דיך פון דא, אקעי, דאס איז איין וועג, דאס איז נישט די אמת'דיגע וועג. זאג מיר די אייבערשטער זאגט די אייבערשטער האט עפעס בחינם באשאפן די שטן אפילו די אייבערשטער כביכול די שטן הייסט כביכול די יצר הרע פון פון כביכול יא איז קומט די שטן א גאנץ יאר שטופט מען אים אוועק קומט ער נישט אן מען דארף דאך אמאל די אמת זאגט די אייבערשטער ניין מען גייט אויסהערן אלעס וואס די יצר הרע האט צו זאגן אז נישט סתם אוועקשטופן נישט נישט פאר די אמת האט מען געמאכט פאר א סיבה ווען די מוזט נישט הערן מיט פון אויף דא א סיבה פארוואס אים ער עקזיסטירט הער אים אויס אה און דא איז דא אסאך מער אמת'דיגע וועג פון לבער את יצר הרע אסאך מער אמת'דיגע וועג ווייל וואס איז געב דיך נאך אלעס מ'וועט אים געבן אלעס אלעס וואס דו ווילסט דו בעטסט נאך אמאל נאך אמאל נאך אמאל נאך זיבעציג מאל יעצט וואס נאך נאך נאך ווילסט אה גארנישט נאך אקעי גוד ביי דאס איז א נייע וועג אן אנדער וועג דרך של שלמה המלך שלמה המלך האט געזאגט כ'האב דיך געגעבן כ'האב מיר געגעבן אלע תאוות אלעס וואס מען קען נאר וועלן, פארוואס נישט, ס'דאך דא א תאווה, נעם געב עס. אה, צו די ענד פון אלע תאוות זעהן זיי, אלע האבן א ענד, יא? גם זה הבל, אלעס האט א ענד. וואס האט נישט קיין ענד? וואס וואס בלייבט נאכן ענד, דאס איז שמיני עצרת. וואס וואס בלייבט נאכן ארום דרייען און זיך טאנצן די בימה זעהן זיבן זיבן מאל, זיבן מאל זיבן מאל און אזוי ווייטער. וואס ס'בלייבט אינעווייניג, דאס איז דער ספר תורה וואס ס'בלייבט. דאס איז דאס איז וואס ס'בלייבט. און דאס איז די אמת'דיגע ביאור ווייל דאס איז דאך די אמת'דיגע סיבה די די ווארט וואס וואס מיינט רע וואס מיינט קליפה וואס מיינט גוים און אזוי ווייטער עס מיינט דאך נאר די הגבלה דאס איז די חפצי העולם די זענען זענען מוגבל זיי האבן אלעמאל א ענד מידת הדין מיט מעצם הגדרתו האט א ענד קען נישט זיין מידת הדין אויף אייביג ווייל מידת הדין איז דאך זאגט עס מוז זיין אזוי נישט אזוי עס האט א ענד עס האט א גבול עס האט א גרעניץ מידת החסד מידת הרחמים האט נישט קיין ענד אין לדבר סוף רחמיך רבים השם דאס איז רחמים רבים ס'איז ארך אפים, ווי לאנג איז ארך אפים? אויף אייביג, די אייבערשטער ווערט נישט, ואתה הוא ושנותיך לא יתמו, יא, די אייבערשטער ווערט נישט נישט קיינמאל מיד, ווערט נישט קיינמאל אלט, אה, דאס בלייבט, דאס איז וואס ס'בלייבט נאכן גאנצע עבודה, דא קומען אונז צוריק צו די סיום הדברים, וואס האבן אנגעהויבן אז ס'דא א גאנצע סדר און מ'גייט מיט א מהלך, די מהלך איז. די מהלך פון אפילו מטפל זיין מיט די רע איז אז מען קומט אן צו די סוף פון אלעס און דער חכם פון יעדע זאך לערנט ער עפעס לערנט ער עפעס און וואס פון וואס ס'בלייבט נישט ווען ער קומט אן צו די ענד פון יעדע זאך ווייסט ער וואס ס'בלייבט איבער און וואס ס'בלייבט איבער איז צו רופן השם אחד ושמו אחד פאר מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ דער וואס פארשטייט דער אחד וואס איז דא בארץ עס בלייבט איבער דאס איז וואס בלייבט איבער דאס איז דער תכלית פון דער גאנצער ענין